איינע פון די זאכן וואס גייען ארויס פון די מאדע, ווייסט מען מאדעס קומען און גייען, מאדעס טוישן זיך, די איינציגסטע זאך וואס מען קען זאגן וועגן מאדעס איז די זעלבע וואס יענער האט געזאגט וועגן קפידות, אז די איינציגסטע קפידה וואס איז ביי אונז דא איז אז ס'איז נישטא קיין קפידות. און אפילו דאס איז אויך נישט קיין קפידה. די זעלבע זאך קען מען זאגן וועגן מאדעס. די איינציגסטע פערסיסטענט זאך, די איינציגסטע זאך וואס האט א המשך אין מאדעס איז די פאקט אז ס'איז נישטא אין דעם קיין כלל, אז די מאדע האלט זיך אין איין טוישן. און דאס איז גראדע יא א כלל. און דא גיי מען רעדן וועגן די מאדע פון מלחמה. די אופן וויאזוי מלחמות ווערן געפירט. האט זיך דראסטיש געטוישט אין די לעצטע פאר יאר, מ'קען זאגן ס'האט זיך געטוישט אויף כמעט נישט צום דערקענען, און די עיקר שינוי וואס האט אריינגעטרעטן איז אז מ'זעהט שוין זייער ווייניג די מין מציאות פון א ריזיגע גרויסע מיליטער אויפן שלאכטפעלד קעגן איבער אן אנדערן ריזיגן גרויסן מיליטער, פון אן אנדערן זייט, פון א צד שכנגד, וואס שלאגן זיך אויס. אין אנדערע ווערטער, מען זעט כמעט שוין מער נישט די באגריף אז ס'אסאך מענטשן, אסאך סאלדאטן, זיי זעען אויס אנגעטון אינעם זעלבן יוניפארם, באוואפנט מיט די זעלבע געווער, און מען שיסט און מען שלאגט און מען רייסט זיך ווילאנג איינער איז מנצח דעם צווייטן, ווילאנג איין כלל ארמיי באזיגט דעם צווייטן כלל ארמיי. איז אין דעם זינען קען מען זאגן אז די וועלט איז אנגעקומען צו א בעסערע פלאץ. די וועלט איז אנגעקומען צו א בעסערע פלאץ ווייל איינע פון די עיקר סיבות וואס וואס אנטמוטיגן, דיסקארעדזשן, גרויסע לענדער, גרויסע מעכטיגע לענדער וואס האבן עוועילעבל די גרויסע מעכטיגע מיליטער וואס פעלט זיך אויס צו קענען פירן אזא מלחמה, איינע פון די עיקר סיבות איז ווייל ס'איז מער נישט גאנגבאר אז סאלדאטן זאלן פאלן אויפן שלאכט פעלד, אמאל, און אמאל מיינט מען אינגאנצן מיט אפאר צענדליגע יאר צוריק און אפילו נאך שפעטער, מ'רעדט פון ממש פון די ריסענט פעסט, די די פארגאנגענהייט פון ממש נישט לאנג צוריק וואס רוב פון אונז געדענקט נאך, איז געווען בסדר, מ'שיקט אריין אסאך סאלדאטן, ס'קומט א מלחמה, און איינע פון די זאכן וואס קומען מיט א מלחמה, ס'הייסט אן אינטעגראלער חלק דערפון איז אז ס'זענען דא קרבנות, ס'זענען דא מער ס'זענען דא ווייניגער, אבער וואס ס'זאל נאר זיין, ווי גרויס די ציפער זאל נאר נישט באטרעפן, איז עס בסך הכל א ציפער, א סטאטיסטיק, אין די שלאכט וואס האט זיך אפגעשפילט דא און דארט, זענען געפאלן כך וכך קרבנות, און דאס איז עס. דאס איז מער ווייניגער די אנפאנג און די מיטן און די סוף פון די געשיכטע. דאס איז ארויס פון די מאדע. מענטשן טאלערירן עס נישט. מענטשן טאלערירן עס נישט, און די שטאט-טאטעס, די פירערס פון לענדער, מוזן זיך דערמיט רעכענען. ס'איז אנדערע צייטן היינט. נישטא קיין מלך, נישטא קיין מושל בכיפה, דער שליט, דער ענדגילטיגער מושל, וואס זיצט אויפן שטול אויפן כסא המלוכה און טוט כל מה שלבו חפץ, געענדיגט די צייטן, א פירער ווערט אויסגעקליבן דורכן פאלק, די פראצעדור איז בעסער אדער ערגער, שוואכער אדער שטארקער, אבער די יסוד הדבר איז אז דער עולם דארף מסכים זיין, ווייל דער עולם, אויב דער עולם איז נישט מסכים צו די זאכן וואס דו טוסט, וועט מען דיך ארויסרוקן פון אמט, צו אין א יאר ארום צו אין פיר יאר ארום, אבער דיין מאכט וועט קומען צו א סוף. איז די מענטשן זענען נישט גרייט מער אויף קיין קרבנות, און דערצו איז א מלחמה א טראדיציאנאלע, קאנווענשאנעל מלחמה וואס קומט מיט רוקן א ריזיגן צאל מענטשן פון איין פלאץ צום אנדערן, איז פארבינדן מיט שוועריגקייטן, פראקטישע שוועריגקייטן, און אויך קאסטן, ס'קאסט אסאך געלט, מ'דארף אריבעררוקן טויזנטער, צענדליגער און אפשר אפילו הונדערטער טויזנטער סאלדאטן מיט. שיפן, עראפלאנען, טראקס, ס'קאסט, ס'איז שווער, ס'איז קאמפליצירט, ס'איז נישט פשוט, און די צייט ווי ס'זעט אויס איז מער ווייניגער פארביי, די אופן פון פירן די מלחמה, דאס איז פארביי, מער ווייניגער, אבער די קאנצעפט פון מלחמה, ליידער דערווייל נאכנישט, מ'קומט אן אהין, מ'וועט אנקומען אהין, אבער זענען מיר דערווייל נאך נישט דארטן. סאו דערווייל זענען נאך דא קאנפליקטן און מלחמות און שלאכטן, אבער אויף אסאך מער באגרעניצטן פארנעם, און די היינטיגע אופן וויאזוי מלחמות שפילן זיך אויס איז מיט ספעשל אפערעישאנס, די אזויגערופענע ספעציעלע קאמאנדא יוניטס, ווייל לאמיר זיך נישט נארן, די וועלט איז נישט קיין רואיגע פלאץ יעצט, ס'זענען דא קאנפליקטן, ס'זענען דא צענדליגער קאנפליקטן איבער די וועלט, מען רעדט פון קעלטערע און ווארעמע, ווארעמערע און אפילו גאר הייסע, גאר הייסע, מלחמות, קאנפליקטן און אפילו שלאכטן, אבער מיר זעען מער נישט די גרויסע ארמיס, מיר זעען מער נישט די טויזנטער סאלדאטן זיצן אויף קאנצענטרירט אויף איין צו אויף צוויי פלעצער און זיך שלאגן מיט אן ענדליכע אזא קאנצענטרירטע ארמיי פונעם צד שכנגד אונז זעהן מיר עס נישט, אבער אונז ווייסן מיר און אונז זעהן מיר אפילו אז, שלאכטן און קאנפליקטן זענען ווייטער דא, און גראדע נישט אזוי ווייניג. נאר וואס דען, אלעס ווי געזאגט כמעט אלעס איז אריבערגעגאנגען צו ספעציעלע קאמאנדאס, ספעציעלע יוניטס, און די דריי לענדער וואס זענען די מערסטע אקטיוו, וואס נוצן די מערסטע דעם דאזיגן מיטל, מער ווי אנדערע זענען די פאראייניגטע שטאטן, אמעריקע, רוסלאנד און טשיינע, און די אופן וויאזוי די קאמאנדא יוניטס ארבעטן, די פונקציעס און די צילן וואס זיי פרובירן צו עררייכן, איז מער קאנצענטרירט, ס'איז מער מכוון אויף קלענערע און מער קאנצענטרירטע צילן, איין אזא זאך למשל וואלט געווען, צו ווען אמעריקע, לאמיר אנכאפן אמעריקע וואס איז די מערסטע אקטיוו אין דעם פעלד היינט אויף ווי ווייט מען ווייסט, איז צו גיין צו א פיינטליכן רעזשים, לאמיר זאגן איראן, אדער איראק, אפגאניסטאן, און זיך דארטן צוטשעפענען, שליסן אן אליאנץ, אן אפמאך, מיט א קעגנערישע גרופע צו די רעגירונג, און לאמיר צוריקגיין צו איראן, אויפזוכן דארטן רעבעל גרופעס וואס זענען נישט צופרידן פונעם רעזשים און זענען ארגאניזירט גאנץ גוט כפי ערך, און די עיקר איז אז זיי האבן א געמיינזאמען ציל פון לאמיר זאגן אומווארפן דעם רעזשים, וועט וועלן אמעריקאנע ספעציעלע קרעפטן זיי צושטעלן הילף. זיי טרענירן, צושטעלן וואפנס און אנדערע געצייגן, צוגעהערן און מכשירים וואס פעלן זיך אויס, און זיי אנווייזן, דירעקטירן, אין אנדערע ווערטער, נעמען אן עקזיסטירנדע זאך אין א פיינטליכע טעריטאריע און זיי מער מכשיר זיין אז זיי זאלן קענען טון די ארבעט בעסער, געראטענער. איז די אמעריקאנע ספעציעלע קרעפטן, די גאנצע איידיע דערפון, איז אויפגעקומען דורכאויס די צווייטע וועלט מלחמה, דאס איז געווען ווען די געדאנק איז געבוירן געווארן, און אמעריקע האט עס דעמאלטס אויכעט אנגעהויבן נוצן, אבער עס האט זיך סאך מער אנטוויקלט דורכאויס די קאלטע קריג יארן. די קאלטע קריג איז געווען די אומאפיציעלע מלחמה צושטאנד וואס האט געהערשט צווישן אמעריקע און אירע אליאירטע די מערב וועלט, די מערב וועלט לענדער אין יוראפ און אנדערע פלעצער און פון די אנדערע זייט די סאוויעטן פארבאנד אין שפיץ פון רוסלאנד די קאמוניסטישע בלאק די קריג וואס איז קיינמאל נישט געקומען צו קיין הייסע קריג דירעקט צווישן די צוויי גרויסמאכטן איז טאקע דערפאר באצייכנט געווארן ווי א קאלטע קריג ס'איז געווען א מלחמה צושטאנד וואס האט אבער זיך אויסגעדרוקט אויף פארשידענע אומוועגן און לפנים, אבער ס'איז נישט געקומען צו קיין הייסע קריג צווישן די צוויי, איז דעמאלטס זענען די אמעריקאנע ספעציעלע קרעפטן געווארן זייער אקטיוו. איין אזא דוגמא וואלט געווען, ס'איז א קלאסישע דוגמא וואס ווייל היינט ווייסט מען זייער אסאך דערוועגן שוין, איז אפגאניסטאן. אפגאניסטאן איז געווען א לאנד וואס די סאוויעט יוניאן, די סאוויעטן פארבאנד האט אינוואדירט אין די אכציגער יארן ווען, ס'האט זיך כסדר פרובירט אויסשפרייטן, איינשליסן נאך לענדער אינעם קאמוניסטישן פארבאנד, איז די סי איי עי וואס וואס האט דעמאלטס דירעקטירט די ספעציעלע קרעפטן פון די אמעריקאנע מיליטער, האט אראפגעשיקט איינהייטן אזעלכע ספעשל פארסעס יוניטס קיין אפגאניסטאן, וואו זיי האבן מאביליזירט און מושטירט גרופעס פון ארטיגע מענטשן וואס זענען אויך נישט געווען צופרידן מיט די רוסישע אינוואזיע, און מ'האט זיי צוגעשטעלט געווער, מ'האט זיי צוגעשטעלט די, מ'האט זיי אויסגעלערנט די טאקטיקן, בקיצור מ'האט זיי גוט מכשיר געווען אז זיי זאלן קענען פירן א סוקסעספולע גערילע קריג קעגן די מעכטיגע סאוויעטן פארבאנד, און זיי האבן מצליח געווען. ס'איז געלונגען פאר די אפגאניסטאנער ווארלארדס, די רעבעלן גרופעס, ארויסצוטרייבן די סאוויעטן פון אפגאניסטאן. פארוואס ווייסט מען דערפון היינט אזוי סאך? ווייל די חברה זענען דאך געבליבן, נאכדעם וואס די סאוויעטן האבן פארלאזט אפגאניסטאן מיט בושות, זענען די ארטיגע גרופעס, די מילישעס, זענען געבליבן מיט מיטן געווער, זענען געבליבן מיט די ידיעות וואס די אמעריקאנער האבן זיי אויסגעלערנט, און אויכעט מיט די טרענירונגען. און זיי האבן דאס שפעטער גענוצט אראפצואווארפן די רעגירונג, און ווי אונז ווייסט מיר אז די טאליבאן האט איבערגענומען די מאכט און קאנטראל אויף אפגאניסטאן, וואס איז נאכדעם פארוואנדלט געווארן אין א טעראר צענטער קעגן די מערב וועלט, און דאס אלעס איז געקומען צו א קלימאקס ביי די אטאקעס פון ניין אילעווען. אבער אפגאניסטאן און. אקציעס כדוגמתו פון אפגאניסטאן איז נאר א דוגמא, ס'איז א דוגמא און ס'איז א גוטע דוגמא ווי געזאגט ווייל די וועלט האט זייער קלאר זיך דערוואוסט שפעטער וואס אמעריקע האט דארטן געטון נאכדעם וואס יענע חברה וואס זענען געווארן טרענירט און באוואפנט דורך די סי איי עי האבן אויסגעדרייט דעם דאשיק און געריכטעט דאס געווער טאקע צו אמעריקע. סאו דעמאלטס האט זיך די וועלט דערוויסט, ס'האט אנגעהויבן ארויסרינען זאכן וואס מ'האט שוין געוויסט בעצם פריער אבער אפשר נישט מיט אזויפיל פרטים, און בכל אופן האט מען נישט אזוי שטארק קלאר געזען די תוצאות פון די שטילע אבער גוט ארגאניזירטע און גוט קאנצענטרירטע ארבעט וואס די סי איי עי און די אמעריקאנע ספעציעלע קרעפטן האבן דארט געטון. איז דאס אמעריקאנע מיליטער האט אויך גענוצט אירע ספעציעלע קרעפטן פאר אנדערע זאכן, ווי למשל אינעם קאמף קעגן דראגס. אין די זיבעציגער און אין אכציגער יארן איז אין קאלאמביע געווען א מענטש מיטן נאמען פאבלא עסקאבאר, כ'מיין אזוי זאגט מען דעם נאמען, ער איז געווען דער גרעסטער דראג פראדוצירער און שמוגלער אין די וועלט אין יענע תקופה פון די זיבעציגער און די אכציגער יארן, און ער האט ממש אנגעזייט א ריזיגן חלק פון די דראגס וואס זענען אנגעקומען קיין אמעריקע און צוגרונד געלייגט מענטשן און אפילו גאנצע גרופעס פון מענטשן איז געקומען פון קאלאמביע, און רוב דערפון איז געווען די ארבעט פון דעם חברה'מאן, פון דעם פאבלא עסקאבאר, איז יענער איז געווען אזוי מאכטפול אז די רעגירונג אין קאלאמביע וואו ער האט געוואוינט און וואו ער האט געארבעט האט זיך מיט אים נישט געקענט קיין עצה געבן. ער האט געהאט ממש אן אייגענע ארמי קען מען זאגן, און ער האט אויך געהאט מענטשן וועם, וואס זענען געווען ביי אים אויף פעיראל, וועם מ'האט געצאלט געלט, אין די העכסטע ראנגן פון די רעגירונג און פון די פאליציי און אפילו פונעם מיליטער. ער איז אנגעקומען, ער איז געווען פון די רייכסטע מענטשן אין די וועלט בשעתו, און זיין פארמעגן איז געווען געשאצט אויף א פֿינף און צוואַנציק ביליאן דאלער, ביי די קלימאקס ווען, די קלימאקס פון זיינע גוטע צייטן. האבן מומחים געשאצט אז זיין גרופע, זיין קארטעל, האט געמאכט א וואך בערך פֿיר הונדערט און צוואַנציק מיליאן דאלאר. ער האט געוואוינט אין א ריזיגן פאלאץ וואס איז געזיצן אויף א שטח פון העכער זיבן טויזנט אקער לאנד ערגעץ וואו אין קאלאמביע, און ער האט דארטן געהאט א גאנצע טיר-גארטן, א זו, א גן חיות פון הונדערטער גאר טייערע און עקזאטישע סארטן באשעפענישן ווי דזשיראפס, היפאפארעמעס, קעמלען, כל מיני אנדערע באשעפענישן וואס קאסטן א פארמעגן און זענען סתם אזוי בכלל נישט בנמצא, ס'איז זייער שווער צו באקומען פאר פאר'ן פריוואטן באנוץ. אגב, דער פאבלא איז אויך געווען אזא אינטערעסאנטע מאדנע פיגור, אז פון איין זייט האט ער געקענט הרג'נען און רצח'נען אן רחמנות, לדוגמא, זיין גרופע האט אמאל פארפלאנצט, ס'איז געווען אין די שפעטע אכציגער יארן, אין נײַנצן הונדערט נײַן און אַכציק, תשמ"ט, האט זיין גרופע פארפלאנצט א באמבע אויף אן עראפלאן מיטן ציל צו הרג'נען איין מענטש וואס איז לויט זיין גרופע נחשד געווארן צו זיין א שפיאן פאר די רעגירונג, מיט אים געצילט האבן זיי ווי געזאגט ארויפגעשטעלט א באמבע אויף אן עראפלאן וואס האט געקראכט און אומגעברענגט גאנצע הונדערט מענטשן, די ציל איז געווען נאר איין מענטש אבער פון די אנדערע זייט האט ער געקענט געבן גרויס געלט פאר ארעמע מענטשן וואס האבן נישט געהאט וואס צו עסן, געווען א מאדנער קאמפליצירטער סתירה'דיגער פארשוין, אבער דער סוף איז געווען אז די אמעריקאנער רעגירונג האט אריינגעמישט אירע ספעציעלע קרעפטן, די ספעשל פארסעס, וואס האבן געהאלפן די רעגירונג פון קאלאמביע אים הרג'נען צום סוף, און ער איז אומגעברענגט געווארן אין נײַנצן דרײַ און נײַנציק אין תשנ"ג. אקעי, סאו די אמעריקאנער ספעציעלע קרעפטן ווי געזאגט איז אן אלטע ערשיינונג, ס'איז אזוי אלט ווי די צווייטע וועלט מלחמה, אונז גיי מיר שוין היינט צוריק דא וואס בערך אכציג יאר צי וויפיל? יא קרוב צו אכציג יאר, אבער די סאו מ'קען זאגן אויב ביי די צווייטע וועלט מלחמה איז די איז די גאנצע באגריף פון די ספעציעלע קרעפטן געווען א בעיבי און דורכאויס די קאלטע קריג יארן איז ער געווען א אן ערוואקסענער איז ער היינט א מיטל יעריגער פעסט געבויטער גיבור און די עכטע שינוי א שטארקע דראסטישע שינוי אין די זאך איז אריינגעקומען נאך, טאקע נאך ניין עלעווען. דעמאלטס האט דער דעמאלטסדיגער פרעזידענט בוש דערקלערט קריג קעגן טעראר. ס'איז זייער א ברייטע ווארט, זייער א כללית'דיגע וועג פון באצייכענען א מלחמה וואס האט נישט קיין געהעריגע געהעריגע גרעניצן און ס'האט אויך נישט קיין קלארע הגדרה וואס מיינט א מלחמה קעגן טעראר. ס'איז נישט געווען קיין קריג קעגן איין ספעציפישן לאנד, און אויך נישט קעגן איין ספעציפישע גרופע פון מענטשן. ס'איז געווען א קריג וואס ער האט דערקלערט קעגן א רעיון, קעגן אן אידעלאגיע, א מין מהלך. און במילא איז שווער געווען אויפצוקומען מיט א געהעריגע סטראטעגיע, מיט א געהעריגן מהלך טאקע, וויאזוי צו פירן אזא מלחמה. ס'איז שווער צו פירן א קאמף ווען די שונא איז נישט קאנצענטרירט אין א געוויסע פלאץ, און אפילו די קאנצענטראציעס פון די שונאים וואס זענען יא דא, וואס זענען אויסגעווארפן און אויסגעשפרייט איבער צענדליגע לענדער אין אלע חלקים פון די וועלט, זענען אויך נישט קיין גרעסערע קאנצענטראציעס פון אסאך מענטשן אויף איין פלאץ. קיצור, ס'איז געווען א שווערע אונטערנעמונג וואס די וואס בוש ווי ער האט פארשטאנען די מציאות סיי. אזוי קען מען גלייבן די שפיאנאזש באריכטן, די אינטעלידזשענס וואס די אמעריקאנער רעגירונג האט געהאט ביז אהין, און נאכדעם וויאזוי דאס מציאות האט זיך אויסגעדרוקט אין די שרעקליכע אטאקעס פון ניין עלעווען, האבן איבערצייגט בוש אז מען דארף אנפאנגען, ווי מען זאגט, אנכאפן דעם אקס ביי די הערנער און אים ארויסטראגן פון ארויסטראגן פון עקזיסטענץ. איז ווי געזאגט, ס'איז נישט שייך געווען אפילו אזוי ווייט דעמאלט צו נוצן א די געהעריגע מיליטער און די געהעריגע מיטלן, הגם אמעריקע האט עס אויך גענוצט פריער אין אפגאניסטאן און שפעטער אין איראק, אבער די ווי געזאגט די שונא איז נישט געווען קאנצענטרירט אין די צוויי פלעצער. איז דעמאלטס האט די בוש אדמיניסטראציע אנגעהויבן שטארק מער אנטוויקלען די ספעציעלע קרעפטן די פון די אמעריקאנע מיליטער און ביז ביז ניין עלעווען אזוי ווערט געשאצט אין יאר טו טויזנט און יאר צוויי טויזנט, ס'איז ארום תש"ס, האט אמעריקע פארמאגט ארום דריי טויזנט אזעלכע איינהייטן מיט ספעציעלע קרעפטן. היינט צו טאג האלט דאס ביי זיבעציק טויזנט. ווייטער, די אלע ציפערן זענען מער געש זענען בערך, ווייל דאס איז די, ס'איז זייער סוד, די אמעריקאנער רעגירונג איז זייער זייער סודות'פול וועגן דעם און מען געבט ארויס גאר ווייניג אינפארמאציע. אבער די די שאצונגען זענען מסתמא קרוב לאמת. ס'איז. באזירט אויפן סמך פון פארשידענע ידיעות וואס זענען יא דא, פון פענסיאנירטע אזעלכע מיטגלידער אין די ספעציעלע יוניט, סאו אין אנדערע ווערטער ס'איז געשפרינגען פון די תקופה פון פאר ניין עלעווען ווען ס'איז געשטאנען ביי בערך דרײַ טויזנט צו היינט ווען מען האלט ביי זיבעציק טויזנט, און מען רעדט נישט פון זיבעציק טויזנט יחידים, מען רעדט פון זיבעציק טויזנט אזעלכע גרופעס. ווייטער, די שאצונגען זאגן אז דרײַצן טויזנט אזעלכע גרופעס זענען היינט צו טאג דעפלויט, דאס הייסט זענען אקטיוו, איבער די גאנצע וועלט. ווי מען קען זיך פאר, דרײַצן טויזנט זענען אקטיוו, ס'איז ווייטער מיט צען טויזנט מער וויפיל די סך הכל יוניטס אמעריקע האט געהאט ביז נײַן עלעווען. און ווי מען קען זיך פארשטעלן, די רוב פון די דרײַצן טויזנט יוניטס געפינען זיך ערגעץ וואו אינעם מיטל מזרח, אבער, ס'זענען דא א שיינע ביסל וואס זענען אקטיוו אין לענדער וואו מ'וואלט זיך קיינמאל נישט געראכטן. למשל, מיט א שטיק צייט צוריק איז ארויסגערונען א באריכט אז אין לאטוויע, א לענדל אין מזרח יוראפ, נישט ווייט פון רוסלאנד, פוילן, יענע געגנט, איז אקטיוו אן אמעריקאנע יוניט פון ספעשל פארסעס, הגם קיינער ווייסט נישט וואס זיי טוען דארטן. די זעלבע אויכעט אין דרום קאריע, די שכן מיט די קאמוניסטישע צפון קאריע, ווייסט מען אויך זענען דא אמעריקאנער ספעציעלע קרעפטן, ספעציעלע יוניטס, וואס אויף ווי ווייט מען ווייסט זייער עיקר אויפגאבע דארט איז צו מושטירן די דרום קאריע ספעציעלע קרעפטן, זיי מושטירן און זיי טרענירן, לכאורה בעיקר לגבי זייער שכן צפון קאריע. די אמעריקאנער ספעציעלע קרעפטן זענען באזונדערס אקטיוו אין אפגאניסטאן, איראק און אויכעט איראן. נאר וואס דען? אונז ווייסט מען נישט דערפון, מען הערט נישט דערפון. זיי געבן זייער אכטונג צו ארבעטן שטיל און געהיים. זענען, דאס ווייסט מען יא, זענען אויסגעשטאט מיט די מאדערנסטע, פארגעשריטנסטע הייטעק גיער וואס איז נאר דא צו באקומען, אריינגערעכנט זאכן, מאשינערי און טעכנאלאגיע וואס אונז ווייסט מען נאך בכלל נישט אז זיי עקזיסטירן. זייערע אקציעס, זייערע אקטיוויטעטן מאכן עס כמעט נישט צו די נייעס, און אפילו סתם מענטשן כאפן זיי אויך נישט אויף. אויב וויל מען א דוגמא, לאמיר זיך דערמאנען אין די אין די אקציע ווען ווען די אמעריקאנע ספעציעלע קרעפטן האבן געהארגעט אסאמא בין לאדין אין פאקיסטאן. יענץ איז געווען עפעס אן אקציע וואס איז געווען ברייט פובליצירט יעדער האט עס, יעדער האט געוואוסט דערפון, מ'האט געוואוסט דערפון מיט זייער אסאך פרטים און פיטשעווקעס און צוגעהערן, פון פארדעם, בשעת מעשה, און נאכדעם. אבער, יענץ איז געווען א אקציע וואס די אמעריקאנער רעגירונג האט בכוונה געוואלט זאל זיין ברייט פובליצירט. למעשה זאכקענער זאגן אז ס'איז געווען אין סך הכל נישט מער ווי א דורכשניטליכע אקציע וואס די נעיווי סיעלס צו דעלטא פארס צו גרין בערעטס צו איינע פון די אנדערע ספעציעלע יוניטס פירן כסדר דורך, די חילוק איז נאר אז יענץ האט אמעריקע יא באשלאסן צו פארעפנטליכן און יא מיטצוטיילן פרטים וועגן די אקציע, אבער בעצם די זאך אליינס, די אקציע פאר זיך, איז געווען א דורכשניטליכע, געווענטליכע אפילו, אקציע וואס זיי פירן דורך אסאך פון זיי, אסאך פון זיי און כסדר, נאר. יענע הערט מען נישט, פון יענע ווייסט מען נישט. נאך אזא דוגמא פון נישט אזוי לאנג צוריק איז געווען ווען די אמעריקאנער רעגירונג אין שפיץ שוין פון די טראמפ אדמיניסטראציע האט געלאזט אומברענגען דעם איראנישן גענעראל קאסעם סולעמאני. יעצט יענע אקציע איז דורכגעפירט געווארן אנדערש, מען ווייסט אז ס'איז געווען א דראון אטאקע. למעשה דאס איז אבער יא שפעטער ארויסגערינען אז אין די קאנוואוי אין די גרופע קארס וואס האבן באגלייט דעם גענעראל צו זיין פיינעל דעסטינעישאן צו זיין די לעצטן פלאץ ווי ער האט זיך אפגעשטעלט אויף די וועלט איז אויך געווען א ספעציעלע טרעקל פון א ספעציעלע קאמאנדא יוניט וואס איז מיטגעפארן דארטן וויאזוי אויף וואס פאר א אופן וואסערע סארט קאמופלאזש זיי האבן גענוצט דאס ווייסט מען נישט אבער די גאנצע די סוקסעס פון די דראון סטרייק איז געווען אז דארטן אויף דער ערד, אויסגעמישט, ממש לעבן אים, אונטער זיין נאז, איז געווען איין אזא ספעציעלע קאמאנדא איינהייט. און ווייטער, יענץ איז אויך געווען א ברייט פובליצירטע אקציע וואס איז דווקא און בכוונה דורכגעפירט געווארן מיט גרויס פאמפע און פאראד לעיני כל חי, ווייל פרעזידענט טראמפ האט דעמאלטס געוואלט אויך שיקן א ווארענונג פאר אנדערע, בעיקר פאר איראן און אויכעט פאר אנדערע, אז טאמער עסט דיך פארטשעפען און טאמער עסט דיך נישט איינרוען, דעמאלטס וועלן מיר זיך פאר גארנישט אפשטעלן. מען וועט טון אלעס אויף דער וועלט וואס פעלט אויס, צו באשיצן אונז און אונזערע אינטערעסן. אבער אלס די אקציע אליין, די אקציע אליין איז געווען געווענטליך און דורכשניטליך. זי האט זיך נישט אויסגעצייכנט מיט גארנישט ספעציעל פון לכל הפחות צענדליגער און צענדליגער אנדערע אזעלכע אקציעס וואס ווערן כסדר, רעגלמעסיג דורכגעפירט, נאר קיינער ווייסט נישט דערפון. דא האט אמעריקע באשלאסן דווקא יא מודיע צו זיין, דאס איז די איינציגסטע נפקא מינה, אזוי זאגן די יודעי דבר. איז דאס איז א טעימה, א שמעק, פון די אמעריקאנער ספעציעלע קרעפטן, וואו זיי זענען אקטיוו און וואס זיי טוען אלץ. אמעריקע איז אבער נישט די איינציגסטע. די צווייטע איז רוסלאנד. רוסלאנד האט אויכעט טויזענטער אזעלכע ספעציעלע יוניטס פון ספעשל פארסעס וואס זיי נוצן און אויכעט ווייטער, מען ווייסט זייער ווייניג פון וואס זיי טוען אבער מען ווייסט יא אז זיי זענען היפש פארמישט און היפש אקטיוו בעיקר אין מזרח אייראפעאישע לענדער ארום זיך וואס וואס זיצן ארום און ארום רוסלאנד פון אלע זייטן און די אויפגאבע איז ווייטער, אויב דארף מען עס אנכאפן מיט איין נקודה, זיכער צו מאכן אז די רוסישע אינטערעסן, די רוסישע נגיעות, און די רוסישע השפעה בלייבט באשיצט. אבער אויב וויל מען יא זען א דוגמא פון אזא רוסישע קאמאנדא פארס וואס זיי באווייזן, דארף מען קוקן אויף אזא ספעציעלע יוניט, עס באשטייט אייגנטליך פון א געשאצטע דריי טויזנט גרופעס, זיי הייסן ספעטנאז. ספעצנאז. און א דוגמא ווי רוסלאנד האט סוקסעספולי גענוצט די יוניטס איז געווען אין קריימיע. קריימיע איז א שטח וואס זיצט, ס'גרעניצט זיך מיט רוסלאנד און אוקריינע, און ס'האט באלאנגט צו אוקריינע, און אין יאר צוויי טויזנט און פֿערצן, בערך תשע"ד, האט רוסלאנד אינוואדירט דאס פלאץ און עס איינגענומען און אנעקסירט, ס'הייסט אנגעשלאסן אין זיך אלס א חלק פון רוסלאנד, און אלעס. אן קיין שאס, און אן דעם וואס מען זאל זען אפילו א זכר פון א רוסישן סאלדאט דארטן. און מען דארף געדענקן מען רעדט דא פון א טעריטאריע וואס איז בערך צען און א האלב טויזנט סקווער מייל, דאס איז בערך זיבן און צוואַנציק טויזנט קילאמעטער, סקווער קילאמעטער, מיט א באפעלקערונג פון אפאר מיליאן מענטשן, דאס איז אזוי גרויס, ס'איז גרעסער ווי ארץ ישראל און גרעסער ווי די אמעריקאנע סטעיט. פון ניו דזשערסי, סאו מ'רעדט נישט פון קיין קליין שטח'ל עפעס א אין עמיצנ'ס בעקיארד אדער א חלק פון א גאס, מ'רעדט פון א גרויסן שטח מיט אסאך מענטשן וואס רוסלאנד האט אינוואדירט איבער נאכט אן קיין איין שאס. סך הכל וואס איז געשען אז ס'האבן זיך אויף אמאל באוויזן אין קריימיע קליינע גרופעס, מ'ווייסט נישט וויפיל מ'רעדט נישט פון קיין גרויסע ציפערן, מעגליך אפילו נאר אין די הונדערטער, פון מורא'דיג גוט דיסציפלינירט, און בא באוואפנטע גוט עקוויפט, גוט אהערגעשטעלט מיט די מיט געצייגן, האבן זיך באוויזן, זיי האבן נישט געהאט קיין פענער, נישט געהאט קיין שום סימן ווער זיי זענען און פון וואו זיי קומען, און זיי האבן זיך אריינגערוקט אין קריימיע, און ביז א קורצע צייט, ממש ביז כמעט כהרף עין, האבן זיי געהאט קאנטראל אויף די גאנצע מידיע, די הויפטקווארטירן פון די מידיע און פון אלע וויכטיגע רעגירונגס געביידעס און איינריכטונגען. אין אנדערע ווערטער, ביז א קורצע צייט איז קריימיע געווען איינגענומען. כ'מיין, ס'איז געווען, ס'איז געווען עם איינגענומען און אונטערטעניגט צו רוסלאנד לכל דבר, געהעריגע אינוואזיע און איינגענומען און קאנטראלירט דורך רוסלאנד ביז א קורצע צייט, אן קיין איין שאס און אן דעם וואס דאס רוסישע מיליטער זאל זיך דארטן האבן באוויזן, אן דעם וואס מ'זאל אפילו זען געהעריג מענטשן. זענען כמעט, מ'האט זיי נישט געזען, מ'האט זיי נישט געהערט, און קריימיע איז אונטער רוסלאנד. און ווייטער, דאס איז א דוגמא פון עפעס וואס איז געווען לעיני כל חי. מ'האט אפשר נישט געזען די אינוואזיע, אבער יעדער האט געזען די תוצאה, און יעדער האט געוואוסט וואס דא איז געשען. יעדער האט פארשטאנען אז די שטח, קריימיע, וואס איז געווען א חלק פון אוקריינע, איז אויף אמאל יעצט א חלק פון רוסלאנד. יעדער האט געוואוסט אויכעט וויאזוי ס'איז דורכגעפירט געווארן, אבער קיינער האט עס נישט געזען. און דאס איז א דוגמא וואס איז נישט געווען שייך צו באהאלטן, ס'זענען אבער דא א געוואלד, לכל הפחות צענדליגער אזעלכע אקציעס אויף א קלענערע און מער באגרעניצטע פארנעם פון די רוסישע ספעציעלע קרעפטן וואס זענען אקטיוו אין א שיינע פאר מזרח יוראפעאישע לענדער וואו זיי פירן דורך אנדערע אקציעס אויף א קלענערן פארנעם מער סטראטעגיש און מער קאנצענטרירט, און ווי געזאגט פונקט ווי אמעריקע טוט עס מיט אינעם מיטל מזרח און אין אנדערע פלעצער, טוט עס רוסלאנד אויכעט אין מזרח יוראפ, אז זיי טרענירן און מושטירן און העלפן ארויס אפאזיציע גרופעס צו די רעגירונג און זיי פירן דורך פארשידענע זאכן וואס קיינער ווייסט קיינמאל נישט חוץ די קרעמלין און דער וואס איז באטראפן געווארן אויב ער נעמט אויב ער קלויבט אויס ענדערש צו שווייגן, מען קלויבט אויס ענדערש צו שווייגן מחמת איזה סיבה שהיא, ווייסט קיינער נישט דערפון. די דריטע וועגן וועם מען ווייסט די ווייניגסטע ווייל זיי זענען לכאורה דערווייל די ווייניגסטע אקטיוו איז טשיינע. טשיינע איז כפי ערך יונג, מען רעדט די חלק פון טשיינע אז זי איז א גרויסמאכט און מאכטפול מיליטעריש, פאליטיש און אויכעט עקאנאמיש, דאס איז א כפי ערך נייע ערשיינונג אבער מען ווייסט יא אז טשיינע. בוכעט אריין ריזיגע געלטער און גרויסע כוחות אויפצובויען אירע עליטע קרעפטן, אירע ספעציעלע אירע ספעציעלע כוחות, און מען ווייסט אויכעט אז די כינעזע ספעשל פארסעס זענען זייער אקטיוו אין די סאוט טשיינע סי. די סאוט טשיינע סי איז א שטיק פונעם פאסיפיק אושען, פונעם פאציפישן אקעאן. וואס זיצט צווישן די לענדער ווי געזאגט פון טשיינע, וויעטנאם, די פיליפינס, מאלעזיע, סינגאפור און נאך, און דארטן די די סאוט טשיינע סי איז באזעצט מיט זייער אסאך אינזלען, און ס'איז דא א אלטע מחלוקה שוין סיי אויף די שטיקער וואסערן און סיי אויף די אינזלען וועמענס אונטער וועמענס בעלות זיי זענען, צו וועמען זיי באלאנגען, און די צדדים זענען דא אסאך, ס'איז טשיינע, טייוואן, די פיליפינס, וויעטנאם, מאלעזשיע, אינדאניזשיע, סינגאפור און נאך, און דאס איז א וויכטיגע חלק ווען ס'קומט צו טרעיד, צו אינטערנאציאנאלע האנדלונגען, געשעפטן, איז דאס א וויכטיגע ספאט, ווייל ארום א דריטל פון די סחורה אין די וועלט גייט דורך, גייט דארטן דורך, גייט דורך די סאוט טשיינע סי, און ס'ווערט געשאצט אז ארום דריי טריליאן מיט פיר הונדערט ביליאן בערך דאלער ווערט פון סחורה גייט דארטן דורך יעדעס יאר די סאוט טשיינע סי איז במילא די איז דא א סכסוך דארטן צווישן אויף געוויסע שטיקער פונעם חלקים פונעם וואסער און געוויסע אינזלען צו וועמען זיי באלאנגען און טשיינע איז איינע פון די וואס פארלאנגען און טשיינע איז די מאכטפולסטע פון די פארלאנגערס פון די אלע צדדים און די אלע וואס האבן טענות אויף שטחים, וואסער שטחים צו ערד שטחים, וועמענס בעלות ס' אונטער וועמענס בעלות ס'דארף צו זיין. איז טשיינע זייער אקטיוו אין יענע באטרעפנדע לענדער און די באטרעפנדע פלעצער מיט אירע ספעציעלע קרעפטן, דאס איז איין זאך וואס מען ווייסט אויף זיכער. אבער קיין סאך מער דערפון ווייסט מען נישט, טשיינע איז אויכעט זייער סודות'פיל בכלל, דאס לאנד איז זייער א די גאווערמענט דארטן באהאלט. וואס זיי קענען נאר און אויף ווי ווייט מעגליך, און בעצם איז נישט דא קיין דעמאקראטישע פאליסיס וואס זענען עפעס מחויב צו געבן פאר אירע בירגער, שוין אפגערעדט פאר אנדערע לענדער, איז ס'איז זיכער דא סאך מער וואס די שפיאנאזש אגענטורן אין אמעריקע און אנדערע לענדער ווייסן וואס זיי האבן נישט ארויסגעגעבן פאר די עפנטליכקייט, אבער מ'ווייסט אז טשיינע איז זייער אקטיוו אין. ד און צילט אנצוקומען זיך צו אז אירע ספעציעלע קרעפטן זאלן זיך קענען פארמעסטן, זאלן זיין אויפן זעלבן שטאפל ווי די אמעריקאנער און די רוסישע. איז אין תמצית, די סך הכל איז אז ס'איז זייער זייער יתכן אז אונז וועמער מער שוין נישט זעהן קיין מלחמות אין אונזערע צייטן, כ'מיין ס'איז מעגליך אז אונז זעמער שוין דארטן, אונז זעמער אין די תקופה, אזוי זעהט עס אויס, וועמער מער נישט זעהן קיין מלחמות מיט א שלאכטפעלד, א גרויסע מיליטער, מיט א פראנט, מיט ס'טוט זיך פליען באמבעס אהין און צוריק, מ'עט זעהן וואס אלץ ווייניגער פון דעם. פון די אנדערע זייט אבער, וואס מ'זעהט יא, בעסער געזאגט וואס מ'זעהט נישט אדער אבער וואס מ'ווייסט איז יא דא, זענען די עליט פארסעס וואס שלאגן זיך, כ'ווייס נישט צו זיי שלאגן זיך שוין צווישן זיך, אבער זענען אקטיוו. דאס זענען די היינטיגע מלחמות. דאס איז וויאזוי א קריג שפילט זיך יעצט אויס. ווי געזאגט, קאנפליקטן זענען דא, אונז ווייס מיר עס. ס'זענען דא קעגנערישע און קעגנזייטיגע אינטערעסן, און דאס מיליטער איז פארמישט דארטן, נאר מ'זעט ווייניגער בשעת די שלאכט שפילט זיך אויס. איז די שאלה איז וואס דאס מיינט. הייסט פון איין זייט איז דא א געוויסע רואיגקייט, אז די גרויל בילדער מיט ריזיגע קרבנות דאס איז לכאורה און האפנטליך שוין א זאך פון די פארגאנגענהייט. אבער פון די אנדערע זייט, די היינטיגע מלחמות האבן נישט קיין געהעריגע הגדרות און זיי האבן נישט קיין געהעריגע כללים. ס'איז נישט דא ביי געווענטליכע מלחמות, ס'איז דא אינטערנאציאנאלע געזעצן און סטאנדארטן צו וואס רוב נארמאלע לענדער שטעלן זיך צו. ווען ס'קומט צו אזעלכע סארטן באגרעניצטע ספעשל פארסעס קאנפליקטן, זענען די זאכן נישט חל. ס'איז דאך אפיציעל נישט קיין מלחמה אפילו, מען דערקלערט נישט קריג, די אלע פארמאליטעטן זענען דארט נישט דא. און ס'איז אויך נישט דא קיין קלארע שונא, קיין קלארע זייטן, קיין קלארע צילן. ס'איז קלייניגקייטן, ס'איז קלענערע אקציעס, יעצט מיינט דארף מען דאס אויספירן, יעצט דארף מען יענעם עלימינירן, דאס איז איין זאך, און נאכדעם בכלל וואס וועט געשען ווען די ספעציעלע קרעפטן וועלן, אונז ווייסט מיר אז אמעריקע און רוסלאנד און טשיינע האבן אנדערע אינטערעסן אין די וועלט, און זייערע אינטערעסן זענען זיך זייער אפט סותר איינער דעם אנדערן, און וואס וועט זיין ווען די, ווען ס'וועט קומען צו א מיליטערישן צוזאמשטויס אויף דעם אופן, אויף דעם לעוועל וויאזוי די היינטיגע מיליטערישע קאנפליקטן שפילן זיך אויס. זייער שווער צו זאגן, ס'איז אוממעגליך צו וויסן. מען זאגט אז איינשטיין זאל האבן געזאגט נאך די צווייטע וועלט מלחמה, וואס האט ווען אמעריקע האט גענוצט די צוויי אטאם באמבעס אויף יאפאן, און די וועלט האט צום ערשטן מאל זיך באקענט פון די נאנט מיט די געפערליכע מאנסטעריש צעשטערערישע כח וואס ליגט אין אן אטאם באמבע, האט איינשטיין געזאגט אז כ'ווייס נישט וואסערע געווער מ'עט נוצן ביי די דריטע וועלט מלחמה. דאס ווייס איך אבער אויף זיכער אז ביים פערדן העט מען צוריק גיין און זיך שלאגן מיט שטיינער און העלצער. דאס הייסט די וועלט העט צוקומען צו א פלאץ, צו א הכרה, ס'איז נישט ווערד. קען זיין איינשטיין האט נאכנישט געקענט גיין אזוי ווייט ווי זיך מצייר זיין א צייט, א תקופה, ווען ס'וועט זיין בכלל שלום אויף די וועלט, די מענטשהייט העט האבן אויסגעוואקסן די קינדערישע שיכלעך, די פרימיטיווע אינסטינקט אז מען דארף זיך שלאגן, סתם מען דארף שלאגן הרג'נען די גאנצע זאך, איז ער געקומען צו אזא מדריגה, מ'עט זיך שלאגן, אבער מ'עט זיך שלאגן מיט אויף א באגרעניצטע מאס, מ'עט פארשטיין אז ס'איז נישט ווערד, ס'איז נישט כדאי, ס'לוינט נישט, נישט ווערד פאר קיינעם נישט. אבער אונז, האבנדיג. דעם תנך, דעם ספר הספרים, דער דבר השם, קען מען אונז גיין נאך ווייטער אז מ'וועט אנקומען צו א מצב אין די ווערטער פון ישעי' הנביא, לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, מ'וועט אוועקלייגן בכלל, מ'וועט זיך נישט שלאגן נישט מיט געווער, נישט מיט אטאם באמבעס און עראפלאנען, אויך נישט מיט די הענט, מ'וועט זיך נישט שלאגן, מ'וועט זיך נישט שלאגן ווייל ס'וועט ווערן שלום, ס'וועט ווערן שלום אויף די וועלט און די מענטשהייט וועט פשוט אנקומען צו א העכערן פלאץ, צו א בעסערן פלאץ. ס'נישט דא קיין געשלעג, מען קומט זיך אויס און מען פארשטייט זיך, מען קען מוותר זיין, מען זוכט נאך וואס מען דארף, און ס'איז דא גענוג פאר יעדעם איינעם אויב גייט מען מיט אזא מיינדסעט. זאל עס זיין בקרוב. ברכה און הצלחה. די נומבער צו לאזן מעסעדזשעס אויף וואויס אדער טעקסט איז עיט פאר פייוו, פאר סעווען פייוו, עיט עיט טו טרי. שקויעך פאר די אלע וואס לאזן מעסעדזשעס, באמערקונגען מכל המינים, איך הער אלעס אויס. און נאר אזוי קען איך ווערן בעסער צו באקומען, נאר אזוי ווייס איך ווי דער עולם וויל, ווי איך פאר גוט און ווי איך פאר נישט אזוי גוט און איך דארף מיך אביסל אויסגראדן. שכוח.